וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציוה ה'. שטייט א חמעלניקער וואס זאגט אזוי, וידבר משה אל ראשי המטות, אז א מענטש זעט אז די מזל זיינע איז נוטה למטה, מטות, ס'איז נוטה למטה, מטה איז מלשון נוטה, און מטה איז מלשון מטה. ס'גייט צו, ער איז געווען אויבן, און ס'האט אנגעהויבן צו בייגן אראפ. מטה מטה. לאמור זאל ער זאגן, זה הדבר אשר ציוה ה', דאס איז דער אייבישטער. נישט דאס, נישט יענץ, ס'איז זה הדבר אשר ציוה ה'. זאל זאגן, זה הדבר, אל ראשי המטות לבני ישראל. ווען ס'איז פאסירט ביי א אידן אז ער האט ער געווען אויבן, ראש, און ער האט אנגעהויבן מטה מטה. לאמור זאל עס זאגן, זה הדבר אשר ציוה השם, און מסיים אויף דעם דער חמעלניקער, ואז אני מבטיחו שאם ירצה ה' יעלה על במתי הצלחה, ער וועט צוריק ארויפגיין על במתי הצלחה, אני מבטיחו, א הבטחה. ער וועט וויסן ביי יעדע זאך זה הדבר אשר ציוה השם. געווען דא פאר אפאר יאר צוריק, איז געווען עפעס א קינד, קינד פון עלף צוועלף יאר, ער האט זיך נישט גוט געפילט א שטיק צייט, מ'איז געווען ביי די דאקטוירים און מ'איז געוואר געווארן ער האט לוקעמיע, מ'זאל נישט וויסן, ער האט לוקעמיע, איז איינער פון די גרויסע עסקנים דא, פון גרויסע עסקנים, עסקני רפואה, האט אים מציע געווען ער זאל גיין צו עפעס א דאקטאר אין א ווייטע מדינה איז דאס געווען, ווייטע מדינה, צו יענעם דאקטאר ווייל ער איז א יחיד מומחה, מ'האט געדארפט השתלת מח עצם, און ביי השתלת מח עצם און די ווי ער האט געדארפט דעם אפעראציע וואס ער האט געדארפט דא האט מען געדארפט א יחיד מומחה וואס האט געזאגט אויף דעם וואס ער דארף איז א יחיד מומחה יענער אין יענע מדינה אבער דאס האט געקאסט צוויי הונדערט טויזנט דאלער צוויי הונדערט טויזנט דאלער איז א אינגערמאן וואס קוים ענדיגט ער דעם חודש. מען האט גענומען הלוואות מיט נדבות, מען האט קוים מקבץ געווען, און מיט, ס'איז פיקוח נפש, כל אשר לו יתן בעד נפשו, הלוואות מיט נדבות, מען איז ארויסגעפארן מען איז אנגעקומען דארטן די מדינה, מען קומט אן דארטן, האט די דאקטער מודיע געווען אז ער איז דוחה די אפעראציע מיט צען טעג, ס'איז געווארן נישט גוט, מען האט דא איבערגעדרייט די וועלט וועגן די אפעראציע, ס'איז וויכטיג, נאר צען טעג, וואס איז, פארוואס איז ער דוחה די אפעראציע מיט צען טעג? די תירוץ איז געווען ווייל ער האט נישט קיין מעסער, מען האט געדארפט, מען דארף האבן די ספעציעלע מעסער וואס דאס האט ער נישט דא, וואס מען ווייסט נישט עד היום הזה צו עס איז געווען אמת צו עס איז געווען א תירוץ, מען ווייסט נישט ביז היינט, אבער על כל פנים אזוי האט ער, די עלטערן, די עלטערן אינגעלייט דא אין בני ברק, שטארקע אמונה מענטשן, ס'איז נישט ער, ס'איז נישט דער דאקטער, דער אייבישטער האט דוחה געווען, אז דער אייבישטער וויל אזוי איז דאס די בעסטע, אבער די משפחה ארום און ארום, די משפחה ארום און ארום האט איבערגעדרייט די וועלט, איבערגעדרייט די וועלט, מען האט משפיע געווען בארצות הגוים, מען איז געגאנגען אויף אלע שפראכן, מען האט אויסגעגעבן צוויי הונדערט טויזנט דאלער מיט דאס, בקיצור איז געקומען א הודעה פונעם דאקטאר, מארגן איז די אפעראציע, צו מארגן גייט זיין די אפעראציע, און די תשובה איז געווען פארוואס איז מארגן די אפעראציע, ווייל מען האט הספיק געווען אריבערצוברענגען די מעסער פון דייטשלאנד, פון דייטשלאנד האט מען דארטן אריבערגעברענגט שנעל א מעסער, און מארגן אפעראציע. די אפעראציע האט שטארק מצליח געווען ברוך השם, גרויסע ישועה געווען, געזונט, און מען איז געוואר געווארן נאכן אפעראציע איז מען געוואר געווארן אז נישט דער גרויסער דאקטאר האט עס געמאכט, נאר א סגן זיינע, דער משנה לו, משנהו, ער האט געמאכט די אפעראציע, די משפחה איז געווען צוקאכט, די משפחה וואס זיי האבן עוסק געווען אין די. און צוקאכט אויפן פרייז, צוויי הונדערט טויזענט דאלער האט מען גענומען דארט און דער משנה, וואס דער משנהו מען קען טרעפן אנדערע פלאץ אויך, צוויי הונדערט טויזענט דאלער ארויסגעפארן וועגן דעם וועגן דעם דאקטאר, דערנאך איז מען געוואר געווארן די משנה, דער סגן, געווען שטארק צוקאכט, אבער די עלטערן, די טאטע מאמע כדרכם בקודש, מיט די אמונה, ס'איז נישט דער דאקטאר, דאס איז דער אייבישטער, דער אייבישטער האט אזוי געוואלט, אונז האבן מיר דארטן אויסגעגעבן צוויי הונדערט טויזענט דאלער, און דער דאקטאר זאל מאכן די אפעראציע, דער סגן.

קוים מ'האט נאך נישט גענדיגט די הלוואות פון דעמאלטס, נאכאמאל גיין בארגן, כל אשר לו יתן בעד נפשו, מען האט זיך אנגעבארגט און אנגענדבה'ט, מיט די ערשטע זאך פארט מען ארויס, פיקוח נפש, מען קומט אן דארטן, מען קומט אן דארטן, איז מען געוואר געווארן אז דער גרויסער דאקטאר, וואס צו אים איז מען געפארן פאר פינף יאר צוריק, מען האט ערשט, דער גרויסער דאקטאר איז שוין אלט געווארן, און ער האט א במקום, דער ממלא מקום איז דער סגן, ער איז אנדער, ער איז אן דער זאך. שוין, די עלטערן גייען אריין מיטן בחור'ל צו דעם דאקטאר, און ער איז מעיין אין דעם תיק דארטן, תיק רפואי, און ער קוקט אריין, האט ער געזאגט, איך זע אז איך האב געמאכט די אפעראציע פאר פינף יאר, איך האב עס געמאכט פאר פינף יאר, א זאך וואס איך האב געמאכט איז אויף מיין אחריות, איך נעם נישט קיין געלט, איך נעם אחריות ביז הונדערט און צוואנציג, איך נעם נישט די מאל קיין געלט, קיין פיאסטער האט ער נישט גענומען, אן אפעראציע בחינם, און ברוך השם ער איז היינט געזונט און פריש, דער בחור איז היינט געזונט און פריש.

ער וואלט נישט געזאגט יעצט איך מאך עס פאר בחינם, דאס איז נאר ווייל דעמאלטס האט מען, וואס טייטש ווען א מענטש לעבט מיט אמונה, ווייסט אז ס'איז פון אייבערשטער, איז ער געווען א מעביר על מדותיו, דער מעביר על מדותיו קומט דאך שוין פון אמונה, און אז ער ווייסט פונעם אייבערשטן. שטעל דיך פאר מען גיבט נאך דעמאלטס איז די משפחה ארום און ארום האט געוואלט מ'זאל זיך אננעמען מיט נסגר און ארויסנעמען צוריק די געלט, צוויי הונדערט טויזנט דאלער, איך ווייס נישט ער וואלט עס צוריק געגעבן אבער דאס איז זיכער ער וואלט עס נישט געמאכט די צווייטע מאל פאר בחינם. דאס איז די טייטש לאמר יעדע זאך זאג זה הדבר אשר ציוה ה', וויסן אז ס'איז אלץ דער אייבערשטער. ס'איז אמאל אריינגעקומען א משגיח, א בחור צו א משגיח, און האט אים געזאגט, ער ווייסט נישט, ער, זיין כעס איז געפערליך, איך קען זיך נישט א עצה געבן, איך גיי נישט קיין ד' אמות אן קיין כעס, צוקאכט אויף דעם און צורודערט אויף יענעם, צופליקט אויף, איך גיי נישט אריבער קיין ד' אמות אן קיין כעס. האט דער משגיח אים דערציילט, איך וועל דערציילן א מעשה, ס'איז אמאל געווען גנבים, א קבוצה פון גנבים זענען ארויפגעגאנגען אויף א שיף, זייער פלאן איז געווען אריינברעכן ביים רב החובל אין צימער, ביי די מנהיגים פון די שיף, און זיי האבן געווען גנבים, מען האט געוואלט אויסרויבן א שיף, מען האט געוואלט, זיי האבן געווארט אויף א גוטע מינוט, זיי האבן געשטאנען אונטערן טיר פון דעם צימער, ווען זיי האבן געהערט ס'איז געווארן א וויכוח צווישן מנהיגים פון די שיף, איינער האט געזאגט צו מען זאל זיך אפשטעלן אויף א אינזל צו נישט, אנדערע אנדערע האבן געוואלט, די מנהיגים, די פירערס, אנדערע האבן געוואלט זיך אפשטעלן אויף א אינזל וואס איז דא נאנט ממש, און איינער האט זיך געיאגט האט ער נישט געוואלט זיך אפשטעלן, ס'איז געווארן א ריתחא דארטן, יא זיך אפשטעלן, נישט זיך אפשטעלן, דו ביסט נישט באלעבאס, איך בין באלעבאס, דו ביסט באלעבאס, איך, ס'איז געווארן דארטן א ריתחא, דעמאלטס האבן די גנבים געגעבן א ברעך אריין, און זיי האבן געבינדן אלע מנהיגים הענט און פיס, און זיי האבן אנגעהויבן צו פירן די שיף ווי זיי האבן געוואלט. פרעגט דער משגיח דעם בחור, זאג נאר, די מנהיגים זענען דאך געווען יעצט אין כעס איינער אויפן צווייטן,

יעצט האבן זיי געזען אז קיינער פירט נישט, זענען געבינדן, קיינער פירט נישט, האבן זיי זיך בארואיגט, שוין קיינער נישט גע'כעס'ט, זיי פ. די, זאגט דער משגיח פארן בחור, דו זאלסט גוט אריינלייגן אין קאפ אריין אז זה הדבר אשר ציווה השם, אז דו פירסט גארנישט, וועסטו שוין אויפהערן צו זיין צוקאכט אויף דעם און אויף יענעם, דאס איז אלס די אייבישטער'ס, אני מאמין באמונה שלימה שהוא לבדו עשה ועושה, ויעשה לכל המעשים, וועסט אויפהערן צו טראכטן אז דו פירסט, עס וועט זיך בארואיגן. אזוי טייטשט דער נועם מגדים די וואך, טייטשט ער

א כלל פון א אידן איז ווען ער גייט ארויס אין מלחמה צו אויף יעדע זאך אז ער איז נישט בוטח נישט בחרב און נישט בחנית און נישט במלחמה ער ווייסט אלץ טוט די אייבישטער מען מאכט השתדלות אבער אלץ טוט די אייבישטער החלצו מאתכם נעמטס ארויס האט אנגעזאגט פאר די אלע לוחמים ארויס נעמען פון זיך דעם הרגשה חולץ זיין פון זיך דעם הרגשה אז אנשים לצבא אז איך גיי דא מיט א געווער ווייל דעמאלטס איז ביטער. איר זאלט וויסן נאר דאס איז נקמת השם במדין נאר אלעס מאכט נאר דער אייבערשטער ווייל דעמאלט איז זיין הצלחה. איך וויל פארליינען דעם לשון ווייל ס'איז א די א כללי זאגט די נועם מגדים דישראל עם קודש צריך להיות רק בשם מבטחם בצאת ישראל למלחמה נאר אינעם אייבערשטן ולא בחרב וחנית וסוס מוכן למלחמה ושום דבר גשמי וטבעי און נישט סומך זיין אויף קיין שום דבר גשמי וטבעי בלתי אל השם לבדו עיניהם נאר די אייבערשטער.

אז תוכל להם בוודאי וועסטו מצליח זיין. רבותי דא איז יעצט נישט קיין מלחמה יא? אבער הערט ווי די נועם מגדים איז מסיים. והבן היטב ויכנסו הדברים בלבך כי בכל דבר צריך להיות כן בפרנסה בשידוכים בקנאה באלץ כי בכל דבר צריך להיות כן ובכל דרכיו משכיל יחשוב כן ויאמר כן בלבו אז עס איז נישט איך עס איז נאר דער אייבישטער ועל ידי זה יוושע בה' תשועת עולמים. דער, דער לימוד זיך בוטח זיין בהשם, דער קלאר מאכן דעם מח, דער, ס'איז דא א פסוק אין תהלים וואס מען זאגט עס יעדן טאג ביים דאווענען, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, רבותי וואס איז די טייטש? דא א שטיקל רדק און א שטיקל מלבים, און כדאי עס צו אינזין האבן יעדן טאג ביים דאווענען, יעדן טאג. דער רדק טייטשט לבני עורב אשר יקראו, זאגט ער וואס איז מיט די, וואס טוט זיך מיט די בני עורב? די עורבים. זענען שווארצע, די קינדער זענען ווייסע, און פארדערפאר זאגט די מאמע ס'איז נישט מיין קינד? ס'איז נישט מיין קינד און זי גיט אים נישט צו עסן, ווייל זי זעט ער איז א ווייסער, איך בין א שווארצער, איז נישט מיין קינד, און דערפאר גיט ער אים נישט צו עסן, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים ואוכלים אותם, זיי עסן יתושים, פארוואס? זאגט ער ווייל והנה הוא עוזר החלשים שאין בהם יכולת מעצמם, די אלע די זיי גיט ער צו עסן. דער וואס דען די איז זיין ביי זיך, זיין כבן עורב, כבני עורב, דו זאלסט וויסן אז דו האסט גארנישט דעמאלטס גיט דיר דער אייבערשטער צו עסן. לבני עורב אשר יקראו, זאגט ער, ווייל כי העורבים זענען שווארצע, און די קינדער זענען ווייסע, און דערפאר איז ער נישט מקרב די קינדער, ער מיינט ס'איז א צווייטע מין, ער גיט נישט צו עסן, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים ואוכלים אותם והנה הוא עוזר החלשים שאין בהם יכולת מעצמם. מ'מיינט נישט דווקא חלשים, די וואס מ'מאכט זיך פאר א חלש, קענסט האבן אבער דו זאלסט וויסן, תלוי אינעם אייבערשטן. דאס זאגט דער רדק, דער מלבים זאגט א דבר פלא, לבני עורב אשר יקראו די בני עורב רופן אויס, אשר יקראו איז זיי שרייען און מאכן עס קבל עולם ומלואו, אז לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה, וואס הייסט? זאגט ער די פרנסה גייט אדער מיט א סוס אדער מיט שוקי, וואס הייסט? די גמרא זאגט אין ברכות אלע געדענקען די גמרא אז מען איז אריינגעגאנגען חכמינו ז ל זענען אריינגעגאנגען צו דוד המלך און געזאגט אדונינו המלך עמך ישראל צריכים פרנסה, וואס האט ער געזאגט? לכו ופשטו ידיכם בגדוד, ארויס גיין מלחמה. זאגט ער, זאגט די מלבים, א מלחמה איז געגאנגען מיט א סוס, סוס מוכן למלחמה. די סוס האט געברענגט די פרנסה הייסט עס. דאס האט געברענגט די פרנסה, מ'האט געוואלט פרנסה האט מען געזאגט פשטו ידיכם בגדוד. אי די סוס האט געברענגט די פרנסה. ס'איז דא נאך א וועג פון פרנסה, איין וועג איז א סוס, די צווייטע וועג זאגט די מלבים, מיט די פיס, וואס איז? מען פארט קיין סין, קיין קאליפארניע, מען פליט אין די וועלט און מען מאכט געלט. זאגט ער, די בני עורב רופן אויס אשר יקראו איז זיי רופן אויס קבל עולם ומלואו אז לא בגבורת הסוס יחפץ און נישט די גבורת הסוס ברענגט די מלחמה סוס מוכן למלחמה, נישט דאס ברענגט די פרנסה. לא בשוקי דאס איז די פיס, די שוקיים רגליים, לא בשוקי האיש ירצה נישט דאס ברענגט די פרנסה, ווייל איר זעט אז דווקא אונז וואס אונז האבן נישט פון ווי זיך צו ווענדן, אונז האבן מיר די פרנסה. ער איז דא מאריך אויף דעם, דער מלבים, אבער דאס איז, דאס איז די געדאנק וואס ער זאגט. זאגט ער, ער שרייבט דאס דא זייער שארף, ער שרייבט דער מלבים, ועל זה יקראו הבני עורב ויפרסמו, שהשם לא יחפץ בזה, נישט די גבורת הסוס און נישט די שוקי איש, כי לוקח למייחל לו, ימצא טרפו בביתו, דארפסט נישט אין ערגעץ גיין.

הער וואס דא טוט זיך, לבני עורב אשר יקראו. זיך משתדל זיין צו זוכן ארבעט, אבער אבער גיב א קוק וואס דא גייט, וואס דא שטייט. דער געדאנק, דער אריינלייגן אין קאפ לבני עורב אשר יקראו איז זיי רופן אויס יעדן טאג גיט א קוק אונז קריגן מיר ווייל אונז זעמער חלשים. ווייל אונז האמיר נישט פון וואו. פאר דערפאר גיט אונז דער אייבישטער. לא בגבורת הסוס ווי דער סוס, עס איז מיכאל המחורבן ברענגט דער פרנסה. לא בשוקי האיש דער פיס, ירצה. נאר רוצה השם את יראיו וואס זענען מצפה לו. אזוי טייטש צמח צדיק די וואכעדיגע סדרה, צמח צדיק טייטש לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, זאגט ער יחל איז אותיות חיל, איינער וואס פארשטייט אז נישט פון זיינע ווערטער קומט חיל, ער איז א חברה מאן, האט עפעס א עצה, לא יחל דברו, די חיל קומט נישט פון זיינע ווערטער זאגט דער צמח, נאר וואס נאר ס'איז נאר די אייבערשטער, זאגט דער צמח צדיק אז איינער קריגט א מדריגה אז ככל היוצא מפיו יעשה ער ווערט א צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל.

ווי מ'האט שוין געשמועסט אסאך מאל וואס די מסילת ישרים זאגט, א מענטש דארף מאכן השתדלות, אבער ער דארף וויסן השתדלות איז א הכרחי ולא א מועיל, ער איז א תנאי, דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל מאכן השתדלות, א מצוה, אבער נישט דאס ברענגט עס, ווייל טאמער האלט ער אז דאס ברענגט, זאגט דער רבינו אברהם בן הרמב"ם דאס איז כפירה. דאס איז געווען די וואכעדיגע סדרה. די וועלט זאגט דאך תשועת השם כהרף עין, תשועת השם, ווען דו וועסט נישט האבן פון וואו, ווען דו וועסט שוין נישט האבן די אויגן צו האפן פון דעם פון דעם, ווען דו האסט הרף עין, דו וועסט שוין נישט האבן פון וואו צו האפן, שוין פארמאכן די אויגן, דעמאלטס וועט קומען די תשועת השם. דאס איז די טייטש וואס רבי יוסף שאול נתנזון, די שואל ומשיב, זאגט א מורא'דיגער געדאנק אויף דעם ענין די וואכעדיגע סדרה. זאגט ס'איז דא א מדרש ווען די לוחמים זענען געגאנגען די וואך מלחמת מדין, זאגט די מדרש, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, אלע זענען געווען צדיקים, צדיקים ביותר, ווי דער מדרש ווייזט זענען געווען צדיקים, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד לא היה משבחם משה ולא היו עולים משם בשלום, זיי וואלטן נישט מצליח געווען אין מלחמה.

און דאס ווייסן מיר, תפילין של ראש זאגן חזל דעם פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ס'איז א שמירה, ס'איז א שמירה, מ'זעט תפילין של ראש א שמירה. אויף דעם איז דא א תנאי, ווייסט וואס די תנאי איז? קודם תפילין של יד, יד כהה. די גמרא זאגט דאך על ידכה מיט א ה צום סוף, שטייט יד כהה א שוואכע האנט, אז ווען דו וועסט וויסן איך טו גארנישט, איך בין נישט קיין חברה מאן, איך בין גארנישט, יד כהה, דעמאלטס וועט זיין וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, דעמאלטס וועט די גוי האבן כאפן א פחד פון דיר, טאמער דו וועסט זיך איינרעדן ס'איז מיין כח.

די ערשטע געדאנק איז יד כהה איך קען גארנישט און תפילין דאס איז די תפילין און אויף דעם תפילין של ראש. רבי חצקל לעווינשטיין פלעגט טייטשן מיט דעם די וואכעדיגע סדרה, חזל זאגן שטייט די וואך אלף ביי די מלחמה אלף למטה אלף למטה, זאגט די מדרש פארוואס וואס איז צוויי מאל אלף למטה? אלף אויפן פראנט צו שיסן, די אנדערע אלף דאווענען, אלף לתפילה. האט ער געפרעגט רבי חצקל לעווינשטיין. דרײַ קשיות, די ערשטע קשיא, דאווענען אויפן ארויסגיין אויפן פראנט? דאווענען זאלן זיי פארן קיין מירון זאלן זיי גיין דאווענען? וויאזוי וויאזוי ווי אויפן פראנט? דארטן אויפן פראנט דארטן דארף מען דארף מען גיין דאווענען? קענסט גיין אין מירון אין בית מדרש גיי אריין אין בית מדרש דאווענען. א צווייטע שאלה פרעגט ער פארוואס טויזנט? מילא לוחמים טויזנט פארשטיי איך אבער וואס איז טויזנט מתפללים דארף זיין א מנין נישט גענוג? הונדערט מענטשן וואס איז טויזנט? און על כולם פרעגט ער וואס האט מען געדארפט בכלל דאווענען דא? ס'איז דאך א מלחמה וואס די אייבישטער האט געהייסן. דער רבונו של עולם זאגט נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, דער רבונו של עולם האט געהייסן א מלחמה, וואס איז דא דא צו דאווענען בכלל? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, דער אייבערשטער האט געהייסן, די מלחמה איז מלחמת השם, ס'איז קלאר דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער ווען דער מענטש האלט די געווער אין די האנט, איז בדרך הטבע הייבט ער אן צו טראכטן, איך קען, איך קען, איך בין א חברה מאן, דער הרגשה איז תחילת כשלון אין די מלחמה, דאס איז א כשלון אין די מלחמה ווייל דו האסט זיך איינגערעדט אז איך. דערפאר האט מען געדארפט טויזענט קעגן טויזענט, יעדער איינער וואס האט געהאלטן א געווער האט זיך געדארפט זען ער מתפלל אויף מיר, ס'איז נישט איך, ס'איז נישט דער געווער, ער מתפלל אויף מיר, טויזענט טויזענט, און דערפאר האבן זיי געדארפט זיין אויפן פראנט, נישט אין בית מדרש אין מירון, זיי האבן געדארפט זיין אויפן פראנט, ווייל יעדער איינער וואס האלט א געווער זאל אים זען, און ער זאל זען ס'איז נישט איך, ס'איז דער מתפלל, איך קען גארנישט אן קיין תפילה.

אלע פרעגן די קשיא, פארשטיי נישט אז דו ווילסט מצליח זיין פארמאכט פון אלע פיר זייטן, פארוואס האסטו האסטו געלאזט אפן די פערדע זייט? זאגט רבי יוסף שאול דער שואל ומשיב, זאגט ער, עקסטרא האט מען געלאזט אפן די פערדע זייט, פארוואס? ווייל דער רבש"ע האט געוואלט באווייזן גיב א קוק, הדרך הזה פתוחה לפניכם, ס'איז אפן, און ואף על פי כן לא יכלו למלט און קען נישט געראטעוועט ווערן, דאס האט מען געוואלט ווייזן, דאס איז נקמת ה', זעהט ס'איז אפן, קיינער קען נישט געראטעוועט ווערן. דעם הרגשה ווען מען גייט, אוודאי טו השתדלות, אבער ס'איז דא, חזל זאגן, איז דא א מדרש, רבנן אמרו, כל מי שנשען, איר ווייסט וואס איז נשען? א משענת, ער לענט זיך אן, ער פארלאזט זיך, כל מי שנשען בבשר ודם עובר, איר ווייסט וואס הייסט עובר? א מענטש לעבט נישט דא אויף אייביג.

איז איינער פון די צוויי ארעמעלייט ארויפגעגאנגען צו די דריי נדיבים, זאגט ער, מ'דארף וויכטיג געלט, איך מיט א חבר מיינער זענען צוויי בלוטיגע ארעמעלייט. האבן די דריי נדיבים צוגעזאגט, קום מארגן מ'וועט דיר געבן א שיינעם סכום, קום מארגן עסט קריגן א שיינעם סכום. ער איז געלאפן צו זיין חבר זאגן, מארגן גייט זיין געלט, מארגן גייט זיין געלט, די דריי גבירים גייען געבן געלט. ער איז געגאנגען מארגן דארטן, האט מען געזען אזוי, איינער איז געשטארבן, אדום לב, נדם ליבו ומת, דער צווייטער איז צוריקגעפארן קיין בוכארא, און דער דריטער האט חרטה געהאט.

זאגט אונז דא א מדרש אין פרשת שופטים א מורא'דיגע מדרש ר' סימון בשם ר' שיע בן לוי אמר ר' סימון זאגט בשם ר' שיע בן לוי כל מי שבוטח בהקדוש ברוך הוא זוכה להיות כיוצא בו כיוצא בו פונקט ווי דער אייבערשטער איר ווייסט וואס איך האב יעצט געזאגט? איך ווייס נישט וואס איך האב געזאגט. רבונו, רב סימון בשם רב שיע בן לוי אמר, א מדרש אין פרשת שופטים, כל מי שבוטח בקדוש ברוך הוא זוכה להיות כיוצא בו פונקט ווי דער אייבערשטער שנאמר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. די מפרשים זענען דארט מסביר וואס הייסט כיוצא בו פונקט ווי דער אייבערשטער, זאגן די מפרשים צוויי פירושים איז דא דארטן, איין פירוש זאגן די מפרשים אויפן פלאץ, זאגן איין פירוש איז דא דארטן, אז ס'ווערט אין אים מקוים ותגזר אומר ויקם לך, וואס ער זאגט ווערט, כביכול כיוצא בו פונקט ווי דער אייבישטער, ותגזר אומר ויקם לך, וואס ער זאגט איז מען מקיים, איין פשט, און נאך א פשט זאגן זיי דארטן, אז הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ביותר א ספעציעלע השגחה פרטית להצילו מכל רע, להצילו דאס איז כיוצא בו. שנאמר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. ווען א איד. לעבט, ער אטעמט מיט די אמונה. ווייסט דאך ס'איז דא א משנה אין סוף מסכת פאה, כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, באקאנטע משנה, ס'איז מיט דעם ענדיגט זיך מסכת פאה, כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, ער דארף נישט נעמען פון קופה של צדקה און ער נעמט, ער נעמט, ער דארף נישט נעמען און ער נעמט, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות, ער וועט נישט שטארבן ביז ער וועט ווערן א נצרך. וכל מי זאגט די משנה ווייטער שצריך ליטול ואינו נוטל, ער דארף יא נעמען און ער נעמט נישט, פארוואס נעמט ער נישט? ווייל ער האט אמונה ובטחון, אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, ועליו הכתוב אומר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. דער תוספות יום טוב זאגט דארט נאך אן אינטערעסאנטע ווארט, ער זאגט ביי די אנהייב שטייט אינו נפטר מן העולם, כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, און א ליגנער, ער נעמט אפילו איז וואס אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות, ביי צריך ליטול ואינו נוטל, ער האט בטחון ווי עס שטייט, אינו מת מן הזקנה, זאגט תוס' יום טוב א מורא'דיגע ווארט, אז דער וואס ער דארף נישט נעמען און נעמט, יענער ליגנער, איז דא צוויי עונשים, איינס. אז ער וועט נישט לעבן קיין סאך יארן, און ער וועט נאך ווערן אויך א נצרך, דאס טייטש אינו נפטר עד שיצטרך, דער וואס האט בטחון צריך ליטול ואינו נוטל, ער וועט האבן צוויי ברכות, א' ער וועט ווערן א זקן, ער וועט ווערן לאנג לעבן, און אינו מת מן הזקנה אויך עד שיפרנס אחרים משלו, פארוואס שטייט אינו מת מן הזקנה? דארטן שטייט מן העולם נאר פארוואס? זאגט ער ווייל בטחונו בקונו, ווייל ער האט אזא בטחון, מקבל שכרו משולם שיזקין, וגם שלא ימות עד שיפרנס אחרים. צוויי שכרם פאר די בטחון. דאס זאגט די תוס' יום טוב. אין די תוס' אנשי שם דארטן אויפן פלאץ ביי די יכין אלע פירושים איז דא דארטן תוס' אנשי שם, ברענגט ער דארטן, אז די משנה זאגט כל מי שאינו שצריך ליטול ואינו נוטל, אינו אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, פארוואס דארט שטייט ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו, פרעגט ער ווי שטייט אין דעם פסוק יפרנס אחרים משלו? ווי שטייט דא אין פסוק יפרנס? ברענגט ער צו דעם מדרש וואס מ'האט פריער גערעדט רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אז כל מי שבוטח בהשם צריך זוכה להיות כיוצא בו, זאגט ער מה הוא מפרנס אחרים אף אתה תפרנס אחרים.

רש"י זאגט אויפן פלאץ אז דא פעלט א ווארט, כי די גאנצע שכר וואס דו קריגסט די שמירה לא תאונה אליך אלצדינג ווייסט פארוואס? ווייל כי אתה אמרת השם מחסי, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי, ווייל דו האסט אמונה ובטחון וועגן דעם קריגסטו די גאנצע שמירה, ווייל דו האפסט אין אייבערשטן. כי אתה זאגט רש"י ס'פעלט דא א ווארט ווייל כי אתה אמרת השם מחסי. רש"י זאגט והרי זה מקרא קצר, ס'איז א מקרא קצר.

און דער מדרש זאגט אין דארטן שטייט אין די וואך אינמיטן פרשה ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן זאגט דער מדרש שלש מתנות נבראו בעולם ס'דא דריי מתנות אויף די וועלט חכמה גבורה ועושר זכה באחת מהם איינער ס'איז זוכה אין איינע פון די מתנות נטל חמדת כל העולם זכה בחכמה זכה בכל זכה בגבורה זכה בכל זכה בעושר זכה בכל יעדע איינער פאר זיך זכה בכל. זאגט דער מדרש אימתי בזמן שהן מתנות שמים ווען דאס איז מתנות שמים ובאות בכח התורה אבל גבורתו ועושרו של בשר ודם אינו כלום דאס איז גארנישט ומתנות אלו זאגט דער מדרש בזמן שאינם באים מן הקדוש ברוך הוא סופן להפסק ממנו עס האט נישט קיין קיום נישט די חכמה נישט די עשירות נישט די גבורה פרעגט דער חידושי הרי"ם רבונו של עולם וואס גייט דא פאר? ס'איז דא אזא זאך? ס'איז דא א מתנה וואס קומט נישט פון אייבערשטן? אימתי נאר בזמן שהן מתנות שמים, ב בזמן ש א ווי זאגט דער מדרש ומתנות אלו בזמן שאינם באים מן הקדוש ברוך הוא זאגט דער מדרש סופן להפסק ממנו למה שלא היה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא אלא חוטפין אותה להם פרעגט דער חידושי הרי"ם איך פארשטיי נישט איז דא אזא זאך נישט פונעם אייבערשטן איז דא אזא זאך מ'קען כאפן? זאגט דער חידושי הרי"ם אז דאס איז די טייטש איז דא אסאך מאל די אייבערשטער וויל געבן א מענטשן א מתנה עושר כבוד חכמה גבורה ער גיבט אים א מתנה איז טאמער דער מענטש געדענקט די גאנצע צייט ס'איז נישט איך, איך בין א גראבער גארנישט, נישט קיין קליינער גארנישט נאר א גרויסער גארנישט, כל זמן ער געדענקט דאס, ער געדענקט אז ס'איז מתנת שמים, בלייבט עס ביי אים, אבער בזמן שאין באין אלא מבשר ודם אז ער רעדט זיך איין אה, ווייל איך, ווייל איך טויג, ווייל איך בין א חברה מאן, וועגן דעם בין איך מצליח, ווייל איך, ער הייבט אן מיט דעם 'איך', דעמאלטס איז סופן להפסק. פארשטייט? כל זמן דער מענטש געדענקט די גאנצע צייט, ער געדענקט ס'איז מתנת שמים, ס'איז נישט איך, איין וואס אייביג למען השם מתנת שמים ובאות בכח התורה, אבער ווען דער מענטש רעדט זיך איין אז ס'איז פון זיך, דעמאלטס שטעלט זיך עס אפ. נישט נאר אין עשירות, אין אלע זאכן, אין אלע זאכן, און דו געדענקסט ס'איז די אייבישטער, דו ווייסט יענער האט געזאגט אמת מלכינו, כ'גלייב ס'איז אלץ די אייבישטער, אבער ווי בין איך אין בילד? איך בין גאר, אפס זולתו, דו ביסט א גארנישט, א זירא, א גרויסע גארנישט, אפס.

אמרתי לו, רבי חייא בר אבא דערציילט אז איך האב אים געפרעגט בני במה זכית לכך, וויאזוי האסטו זוכה געווען צו אזא עשירות? אמר לי, קצב הייתי, כ'בין געווען א קצב. און מכל בהמה שהיתה נאה, אמרתי זו תהא לשבת, דאס זאל זיין אויף שבת קודש. אמרתי לו אשריך שזכית, וברוך המקום שזיכך לכך. ברוך המקום ש... פרעגט רבי שמשון אוסטראפאליער דארטן אויפן פלאץ, אין די גמרא אין שבת קי"ט, ווילט איר פארשטיין אז רבי חייא בר אבא איז געווען אינטערעסאנט וויאזוי ער האט זוכה געווען צו עשירות? ער האט געוואלט ארויסגעבן א ספר סגולות אויף עשירות, וואו איז דאך געווען די הייליגע תנא? וואס איז פשט? פארוואס האט ער געפרעגט ווי אזוי ס'זוכה געווען צו די עשירות? ניין, רבי שמשון רב חייא בר אבא איז נישט געווען אינטערעסאנט ווי ער האט זוכה געווען צו עשירות, ער האט געוואלט וויסן א פשט אין א גמרא, די גמרא זאגט דאך אין סוף שבת אז די געלט איז א גלגל החוזר בעולם, היינט איז עס ביי מיר און מארגן ביי דיר און שפעטער ביי אנדערע פיר, ס'איז א גלגל, ס'דרייט זיך, ס'איז גלגל. ס'דרייט זיך. ס'איז נישט שטענדיג, ס'בלייבט נישט שטענדיג. איר ווייסט, ווי האט ער געזאגט, מ'האט געטראפן איינעם אין מקומות הקדושים, וויינט דארטן, רבונו של עולם, מאך א פאנטשער! יענער מאך א פלעט, א פאנטשער, א פלעט. איינער צוגעגאן, וואס האסטו געוואלט א פאנטשער? וואס איז א פלעט? האט ער געזאגט, ווייל ער ווייסט אז די וועלט איז א גלגל, און ס'דרייט זיך. ער האט געפילט ער איז אויפן שפיץ, האט ער געבעטן א פאנטשער, זאל בלייבן אויבן אויפן שפיץ. זאגט רבי שמשון, זאגט רבי שמשון אוסטראפאליער, אז רבי חייא בר אבא האט נישט פארשטאנען, ער ווייסט דאך אז געלט איז גלגל החוזר בעולם, און דא זעט ער ס'איז געווען א גוטע פאנטשער ווי ס'דארף צו זיין א פלעט, ער בלייבט אין די הייעך, ער בלייבט אויבן, ווי אזוי בלייבסטו אויבן, דאס האט ער אים געפרעגט, ס'איז דאך א גמרא, גלגל החוזר בעולם, וויאזוי ביסטו געבליבן אויפן שפיץ? ווייסט פארוואס דער גלגל של חמדנות איז א שבת, שבת איז מקור האמונה. א גאנצע שבת איז דאך לא תעשה כל מלאכה און דאס איז מקור הברכה ווייל צו לעבן האט דאס איז די אמונה קה ריבון עולם ועולמיו אז מען לעבט מיט די אמונה בלייבט דאס ביי מיר זאגט ער פארוואס איז מסביר רבי שמשון ס'איז זייער פשוט דער רבונו של עולם וויל גרויס מאכן א מענטשן ער גייט ארויף ארויף ארויף ארויף אבער ער הייבט אן זיך איינרעדן ס'איז איך איר איך זיך מיך מ'טאר מיר שוין נישט פארגרעסערן איך בין שוין גרויס יא דא הייבט ער אן צוריק אראפצוגיין, אבער כל זמן מכבדין את השבת און פארשטייט זיך אלץ אינעם אייבערשטן, בלייבט ער אין די הייעך. לאמור זה הדבר אשר ציוה השם, דאס איז לטב, דאס איז למוטב, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראיו את המייחלים לחסדו. מיר זאגט איינער, וואס פשט לא בגבורת, דער אייבערשטער האט נישט ליב די גבורת הסוס, נאר וואס וויל ער? ער וויל נישט די גבורת הסוס, נאר וואס וויל ער? רוצה השם את יראיו.

דארטן לאמיר דאס זעהן. מייחלים לחסדו. די מייחלים לחסדו, דאס איז טייטש איז צו רעדן צום אייבערשטן. ווי זאגן זיי די ברכת אברהם האט געשריגן דארטן, שטייט אין דעם קאפיטל, יקראני ואענהו. ער האט געשריגן אמאל אינמיטן חנוכה ליכט, ער האט געזאגט דער רבונו של עולם זאגט, יקראני ואענהו, רוף מיר וועל איך אייך ענטפערן. און פארוואס ענטפערט ער ניט? ווייל מען רופט אים ניט. זאגט דער רבונו של עולם זאגט צו, יקראני, רוף מיר, ואענהו וועל איך אים ענטפערן, וועל איך אייך ענטפערן. און פארוואס ענטפערט ער נישט? ווייל מען רופט אים נישט. ער מיינט אז ער רופט, ער דאוונט, ער דאוונט, און די הארץ, די הארץ, די הארץ טראכט אויף השתדלות, וואס וועט ער מער העלפן ווי דער חברה מאן? ער האלט א תהילים'ל אין די האנט, זאגט תהילים אבער ער טראכט אויף דארטן. רוף אים, יקראני.

איך האף אז די תפילה איז נתקבל געווארן, ווייל איך האב אויסן ווי ווי אזא דאווענען מאכט. דאס איז אריינלייגן לעבן מיט דעם. ווי געהאט דערציילט א רבי יודא לייב אין סלאנים, רבי יודא לייב די טאטע פון רבי מאטל סלאנימער איז דאס געווען. רבי יודא לייב איז געפארן אמאל פון טבריה קיין סלאנים צום דברי שמואל. וויאזוי איז מען געפארן דעמאלטס? פון טבריה ביז חיפה אויף די יבשה איז געפארן. אין חיפה האט מען גענומען א שיף ביז אדעסע. אין אדעסע האט מען גענומען די באן ביז גראדנע און פון דארטן קיין סלאנים, און אזוי איז ער געפארן רבי יודא לייב, אנגעקומען צום דברי שמואל, און דארטן נהנה מזיו השכינה, אויף צוריק צו וועגס איז ער אהיימגעפארן אויפן באן פון סלאנים קיין אדעסע, אויפן באן אויף צוריק האט אים געכאפט א. א שווערע א שווערע חולי מעיים האט אים געכאפט, עפעס ארויס פון פלאץ, איז עפעס ארויס פון פלאץ דארטן, און ער האט זיך געוואלגערט פון יסורים אויפן באן, ער האט זיך געוואלגערט, לעבן אים איז געשטאנען עפעס א נשוא פנים, ער האט געפרעגט וואס איז מיט דיר, האט ער געזען ער קען אים נישט ענטפערן, ער וואלגערט, האט זיך געטראפעט דארטן אויפן באן פון יסורים, זיך געוואלגערט, איז דער נשוא פנים האט אים געזאגט, אז ס'איז דא א ווארט, א מאמר קדמון, אז הוא יקראני אבי אתה.

און קאריכעס, ער איז אנגעקומען אין חיפה, חיפה איז גלייך עפעס א אראבער, א אראבער א ישמעאלי דארטן צוגעקומען מיט זיין אייזל, זאגט ער, ער וועט אים נעמען, ער נעמט אים, און האט אים ארויף גענומען די, זיך געהאט די רענצלען און די דאס, האט אים גענומען, און א גאנצע וועג האט ער אנגעהויבן צו חזר'ן הוא יקראני אבי אתה, א איד שרייט טאטעניו געוואלד, קלי וצור ישועתי, ער האט געהאלטן אין איין חזר'ן, ער זאגט אז ער איז אנגעקומען קיין טבריה. זיי האבן אים מקבל פנים געווען, האט דער אראבער געזאגט פארן עולם, כ'האב אים געברענגט טאטעניו. כ'האב אים דא געברענגט טאטעניו. טאטעניו, קלי וצור ישועתי. קלי וצור ישועתי. זעהט זיך אז די וואך, וואס אלע זענען מדייק, ס'איז נישט די וואך, ס'איז די אנדערע וואך, אין פרשת מסעי, ביי די ערי מקלט, באקאנט וואס די גמרא זאגט אין מכות י א, אמותיהן של כהנים גדולים היו מספקות מים ומזון לרוצחים, מספקות להם מחיה וכסות, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געוואלט פארוואס אז די רוצח זאל דאווענען אז די כהן גדול זאל שטארבן, און וועגן דעם האבן זיי געגעבן עסן מחיה וכסות, עסן און כסות, ווייסט איר די ווארט וואס אלע ברענגען, אז מוהרא ש, די מאמע האט מורא געהאט אז די רוצח דער שפל ונבזה, דער רוצח דארט וועט דאווענען די כהן גדול זאל שטארבן, האסט מורא געהאט פון די תפילה?

אבער ס'וועט נישט זיין מיטן זעלבן הארץ, זיין מאמע גיט מיר צו עסן, איך בעט אז די קינד זאל שטארבן, ס'איז שוין נישט די זעלבע הארץ האט זי שוין נישט מורא געהאט פון די תפילה, די גאנצע וואס מ'האט מורא פון די תפילה נאר וועגן די הארץ, עבודה שבלב, די הארץ, אוי די הארץ, ווי זאגט די מהריץ דושינסקי, על זה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו, זאגט די מהריץ דושינסקי, אז די לייב האט זיך אמאל געטראפן מיטן שועל, האט אים געזאגט דו ביסט א קלוגער איך דארף דיין הארץ, איך דארף דיין הארץ, ווייל די הארץ איז א גוטע זאך, דו ביסט א קלוגער איך דארף דיין הארץ, דער שועל האט פארשטאנען ער וויל זיין הארץ, גייט דא, האט אים געזאגט מיין הארץ איז טאקע א טייערע זאך דערפאר לאז איך עס שטענדיג אינדערהיים איך נעם עס נישט מיט אין ערגעץ, איך וועל לויפן אהיים איך וועל דיר עס ברענגען, איך לאז עס אינדערהיים איך לויף אהיים עס ברענגען, און אזוי איז ער אהיים געלאפן און ער איז געראטעוועט געווארן פון אים. זאגט די מהריץ דושינסקי, על זה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו, ווייסט פארוואס? ווייל שועלים הלכו בו, דו דאוונסט פונקט ווי די שועל, לאזט איבער די הארץ אין שטוב. ער זאגט תהילים און טראכט וועגן די מאכערים. פארשטייסט? שועלים הלכו בו. אזוי טייטשט די מלבים, אן אינטערעסאנטע טייטש ווארט, אין מזמור ק ז אין תהילים. דער עולם געדענקט די ויצעקו, ס'איז דא אין מזמור ק ז, ביי הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. ס'איז דא דארטן פיר מאל איז דא דארטן, יא?

נע, דאס איז יושבי בית אסורים. יושבי בית אסורים, יושבי חושך וצלמות, דארטן שטייט אויך אסירי עני וברזל שטייט ויזעקו, פארוואס? ער שרייט צום אייבערשטן, ס'איז ביטער אין תפיסה, אבער ס'איז דא מאכערים, ער האלט קשר מיט דעם מאכער, ער בעט דעם אייבערשטן אז דער מאכער זאל האבן סייעתא דשמיא, ער בעט, ער איז פארנומען, ס'איז דא אבער מאכערים, ס'איז א תפילה מיט אפציעס, ס'איז ויזעקו מיט א ז', איז אויך נאר יושיע, נישט יוציא, נישט יצילם. ווי שטייט ויצעקו מיט א צדיק זאגט דער מלבים ווייסט ווי? יורדי הים יושבי תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו ער גייט אין מדבר און פלוצלינג טרעפט ער אזא רבי אריה'לע אזא לייבעלע און נישטא קיין שום מאכער און קיין שום דאקטאר שנעל שמע ישראל השם אלקים טאמער האט ער נאך צייט נשמת כל חי אדער פון די אנדערע זייט א ממעמקים רבונו של עולם נאר דו קענסט העלפן ס'איז נישטא ווער. ס'איז נישטא ווער, ער זעט א לייב נאר דו ויצעקו איז דארטן יוציאם יצילם זאגט דער מלבים, דארטן וואס נישטא קיין שום מאכער, נישטא קיין דאקטער, נישטא קיין מאכער, נישטא קיין עסקנים, נישטא, ס'איז ויצעקו נאר דער אייבערשטער יוציאם יצילם. ווער נאך? יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים, ער זיצט אין שיף, און די שיף האט פלוצלינג געמאכט אזא אדרבה, און צוגעגעבן א דריי. האט אפילו די נאמבער פון רעבן פארגעסן צו קלינגען מזכיר זיין און גיין רעדן צום לאם דא שרייט ער נאר שמע ישראל אדער א יענך מיט א משכיל בהיותו במערה תפילה ער שרייט נאר די אייבישטער קען זיך העלפן ס'איז ויצעקו נישט דא קיין מאכער און נישט דא קיין דאקטער און גארנישט איז דארטן יוציאם יצילם ביי א חולה זאגט דער מלבים איז ויזעקו. וואס איז אויך דא א דאקטאר. ביי יושבי בית האסורים איז דא א מאכער, דא עסקנים. זאגט ער ויזעקו מיט א ז' איז נאר יושיעם. דער לימוד פאר אונז. אז א תפילה ווענדט זיך וויפיל דו וועסט שרייען, וויפיל דו וועסט פילן תלוי נאר בורא עולם אליינט. נאר בורא עולם אליינט. דאס איז געווען די ביים כהן גדול. ווייל ער האט געוויסט ביי רוצח פון כהן גדול, וואס די רוצח האט מתפלל געווען. ווייל ער האט געוויסט נאר די אייבערשטער קען אים העלפן די כהן גדול זאל גיין. און פון דעם האט די מאמע מורא געהאט פאר אזא תפילה. וואך לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה רב חיים וויטאל זאגט ער ברענגט עס אראפ שוין פון מהר"י סרוק דא לא יחל דברו א מענטש מיינט דער ווערט יא אבער זיי דער יא געזאגט נישט געזאגט מאך נישט אזוי פראסט פון דיינע ווערטער ווייל זאלסט וויסן ככל היוצא מפיו יעשה א ווארט מאכט אויבן אז א גוט ווארט געזאגט א מענטשן, ביסטו פועל אין עולמות עליונים גרויסע זאכן, חלילה וחס נישט קיין גוט ווארט, געמאכט א חורבן אויבן. לא יחל דברו, מאך נישט דיינע ווערטער, זאגט לא יעשה דבריו חולין, אזוי זאגט דער רבי חיים וויטאל. דאס איז נישט, מאך נישט חולין, יא געזאגט נישט געזאגט, זאלסט וויסן כל היוצא מפיו יעשה, דאס דרייט אויבן, דאס מאכט אויבן מורא'דיגע זאכן, און די ראיה צו דעם, די חידא ברענגט גלייך די ראיה צו דעם, ער זאגט אז די וויין איז ידוע ווען מען טרעט די וויין, ווען מען טרעט בדריכת הענבים,

פחד. ווייסט ווייסט פארשטייסטו וואס די מלבין פונעם מענטשן קען מאכן? יישו כעיני. מען מעג מעביר סדרה זיין אביסעלע מיט ראשונים, יא? איך זאג א ספורנו די וואך, און איך ווייס די עולם פילט, ביים מעביר סדרה זיין, ווער ס'איז מעביר סדרה אביסל מיטן של ראש, דארף עס פילן. שטייט די וואך, משה רבינו מאכט די תנאים מיט בני גד ובני ראובן, שטייט אזוי, ויאמר משה אליהם, משה רבינו האט געזאגט פאר די נשיאי ישראל, פאר אלעזר הכהן יהושע בן נון, ויאמר משה אליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה' טאמער גייען זיי אריבער, ונכבשה הארץ לפניכם, עס וועט זיין כיבוש, נאכן כיבוש איז ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, געבט עטס ארץ הגלעד פאר בני גד ובני ראובן. דאס טייטש אז משה רבינו האט געזאגט קלארע ווערטער, אז ווען ווען קריגן זיי עס? נאר ונכבשה הארץ נאר נאכן כיבוש. וואס שטייט אין המשך? ויענו בני גד ובני ראובן לאמר אז זיי האבן געזאגט פאר משה רבינו, נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען, אונז גיימער אריבער חלוצים, ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן, האבן געזאגט פאר משה רבינו ניין, ואתנו זאל שוין זיין ביי אונז אחוזת נחלתנו ווען אונז גיימער אריבער, נישט ערשט נאכן כיבוש. זאגט די ספורנו, רבותינו רבותינו הראשונים, וואס שטייט שפעטער אין פסוק? זיי האבן געזאגט פאר משה רבינו ניין, נחנו, משה רבינו זאגט ונכבשה הארץ, און וואס האט משה רבינו, און וואס האבן זיי געענטפערט, נחנו נעבור חלוצים, און שוין זיי האבן זיי ואתנו אחוזת לאזט זיין זיי משא כ דעמאלטס איז נחלה מיט אונז. שטייט שפעטער אין פסוק געזען די וואך מעביר סדרה זיין, שטייט שפעטער ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ער האט זיי געגעבן, פרעגט דער ספורנו פארוואס האט ער זיי געגעבן, ער האט דאך געזאגט קלארע ווערטער נאר נאכן כיבוש.

זאל גיין א ביסל פארשייבעט שומען, נישט מבייש זיין, אפילו מ'האט געדארפט די נסיון צום אייגן זיין, נישט מבייש זיין אבער אביסעלע איז דאס אין די טעג בפרט רבותי, וויסן וואס די גמרא זאגט תניא, אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדול כוחו של בושה שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את היכלו, דעם בית המקדש האט ער חרוב געמאכט דאס יאר פארוואס די בר קמצא איז נישט געווען קיין גרויסע צדיק, אבער כמה גדול כוחו של בושה, כמה גדול כוחו של בושה.

זיך נישט איינהאלטן, איז א לאו אין תורה. האט ר' ברוך בער אים געזאגט, איך ווייס אויך אז ס'איז א לאו אין תורה, אבער ווען איך הייב זיך אויף אינמיטן שיעור, וואלט ער זיך פארשעמט דער דרשן, און בפרט וואס וואלט דער עולם געזאגט, ר' ברוך בער איז אים נישט גורס, ר' ברוך בער איז אים נישט גורס, און עס וואלט געווען א בושה דא פאר'ן גאנצן עולם, דאס איז חשוב'ער, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, האט ער אים געזאגט.

וענשו אותו מאה כסף פארוואס דעם טאטן דעם דעם מאן פאר ער דארף ונתנו לאבי הנערה מאה כסף פארוואס כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ווער ס'האט געלערנט די גמרא אין כתובות מ"ו אין דעת רבי יהודה א מוציא שם רע איז חייב רעדט מען דא וואס איז געווען מוציא שם רע ער האט געדינגען עדי שקר אז קלקלה תחתיו און זי חייב מיתה זינתה תחתיו איז זי חייב מיתה האט ער געוואלט איר מחייב זיין מיתה. און שפעטער אז מען האט געכאפט אז ס'איז ליגנט, יא, און וואס איז דעמאלטס? דארף ער באצאלן מאה כסף, פארוואס? כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, הערט וואס דער רבינו יונה זאגט, איך פארשטיי נישט, ס'איז כי הוציא שם רע? דאס איז די געענדיגט, כי הוציא שם רע? האט ער געוואלט הרג'נען! האט ער געוואלט הרג'נען! זאגט דער רבינו יונה א מורא'דיגע ווארט, רבינו יונה ראשונים כמלאכים, וואס זאגט די תורה כי הוציא שם רע? האט ער געוואלט הרג'נען!

ווען ער וועט ארויסנעמען, ארויסשפריצן די וואסער, איז א סגולה אויף שמחה. ארויסשפריצן, נישט יא, בו! ארויסשפריצן אזוי ווי א צינור, איז דערמיט א סגולה אויף צו בארואיגן די נערוון, הייסט עס. איך בין נישט מציע קיינעם צו שטיין אין זיינע ד' אמות ווען ער האלט די וואסער אין מויל. אבער, איך מיין אז די סגולה איז נאך א זאך אויך, עטס א מינוט צוויי דא זיין שטיל, אויכעט שוין א סגולה. פארשטייט? אבער די געדאנק, דער געדאנק דא, דער ויקצוף בשעת כעס רעדט מען נישט. מ'רעדט נישט. האט זיך בארואיגט דעמאלטס האט ער גערעדט איז דא א לשון פון רבי חיים וואלאזשינער ער שרייבט אין א בריוו פאר א אייניקל פארן חתונה הדרכה פארן חתונה שרייבט אים שלא להכניס שום קפידה בלבך על שום אדם ואין צריך לומר שלא להשיב בקפדנות לשום אדם נישט מיט קיין כעס נישט ענטפערן הערט וואס ער שרייבט דא א לשון ווייל די מידה אבער ווי זאגט מען מ'מוז יענעם שטעלן אויפן פלאץ מ'מוז אים אוועקשטעלן אויפן פלאץ יא מ'מוז ווייל די די מידת הסבלנות.

האט געוואלט ממחיש זיין וואס האט ער געזאגט איז דא א מענטש האט ער געזאגט וואס איינמאל אין לעבן האט ער געגעבן האט מען אים געגעבן א הזדמנות צו קענען רעדן מיט א גרויסן שר איינמאל אין לעבן מיט א גרויסן שר און וועגן דעם האט ער זיך צוגעגרייט עפעס א ספעציעלע אנצוג איינמאל אין לעבן און אין לעצטע מינוט האט איינער אים געגעבן א גיס אויף דעם אנצוג מיט א גלאז קאווע און וועגן דעם קען ער שוין נישט רעדן מיטן שר זאל ער אויך נישט זיין אין כעס צו גלייבן אז אלס פון אייבערשטן, נאר ער זאל גלייבן אז אלס פון אייבערשטן. דאס איז געווען זיין הגדרה, זאגט ער, ווי ווי ווייט א איד דארף זיין מיטן ביי אים, דאס איז געווען הוא היה אומר, מען האט דאך עס געזען ביי אים. אבער על כל פנים, דער געדאנק, דער דער דער דער דער לימוד, דער ווער רעדט אויף א חינוך אין א שטוב, ער פלעגט זאגן רבי משה פיינשטיין, אז שטייט ויאמר ה' אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן, פרשת אמור.

אבער איך דארף אים מחנך זיין. איר ווייסט ס'איז געווען דארטן, איינער האט געטראפן דארטן א בעיבי, ער האט געזען, ער האט געטראפן זיין חבר, ער פירט א בעיבי, און דער בעיבי איז געשפרינגען אין וועגל, געשפרינגען, קאמאנדעט און גערודערט, און ער הערט ווי די טאטע שרייט דארטן, יענקעלע בארואיג זיך, און ער שפרינגט, יענקעלע בארואיג זיך, ער איז צוגעגאנגען זעט עס איז א מיידל נישט קיין אינגל, האט ער געפרעגט וואס איז געשען, יענקעלע איז דאך א מיידל, האט ער געזאגט יענקעלע הייס איך. יענקעלע הייס איך און איך בארואיג זיך. יא, אבער ס'איז א שיינע ווארט. דער מאיר נתיבים ברענגט פון בעל שם הקדוש, אז ווען א מענטש איז בכעס זאגט ער א סגולה איז צו זאגן במה יזכה נער את ארחו לשמור כדברך, און מכוון זיין די שם וואס איז יוצא מראשי תיבות פון דעם פסוק. דאס איז א ראשי תיבות, בית יוד נ. נין א' א' למד ק', ביי מאיר זק אין הארץ איז אויך לשון כתוב רוחות א סגולה להינצל מן הכעס, אין של"ה הקדוש שטייט אז ווען א מענטש איז בכעס וואס זאל ער טון? האלטן דעם כנף מיט די ציצית, ווייל כנף גימטריא כעס, כנף גימטריא כעס זאגט ער, האלטן די כנף זאגט ער הכעס,

יא, לשם שמים. ווי אויך זאגט די גמרא, וואס שטייט אין פרשה ויקצף עליהם משה, ער האט געזאגט החייתם כל נקבה, אויף דעם איז געווען די כעס אויף די פקודי החיל, ווי האסט עס געלאזט לעבן, אין עינו אויב נעמסט, החייתם כל נקבה. די גמרא זאגט אין פסחים, אלע געדענקען מסתמא די גמרא, אז וועגן דעם נאכדעם שטייט די פרשה פון הגעלת כלים האט אלעזר הכהן איבערגעגעבן נישט משה רבינו פארוואס? די גמרא דרשנ'ט כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אז משה רבינו האט שוין נישט געקענט כביכול משה רבינו אז וויבאלד ס'איז געווען א כעס האט ער שוין נישט געקענט איבערגעבן די פרשה פון הגעלת כלים איז די נאווארדיקער זאגט דא א שארפע געדאנק ער זאגט דו קענסט זיך פארשטעלן וואס דא איז געווען משה רבינו ער האט געוואוסט דער אייבערשטער זאגט אים נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך דו ענדיגסט די מלחמה גייסטו ארויף אויבן אז זיי זענען צוריק געקומען פון די מלחמה און מ'האט נישט געהארגעט די נקבות האט ער געדארפט זיין פרייליך ס'איז דאך נישט געענדיגט די מלחמה ער גייט דא נאך אפאר טעג דינען דעם אייבערשטן מ'דארף זיין פרייליך און ניין! משה רבינו איז געווען אין כעס איז די טייטש אז די כעס איז געווען ריין ריין בלתי להשם לבדו ווייל פאר אים וואלט דאך געטויגט אז מ'האט נישט אידן און ער איז געווען בכעס, די כעס ריין נאר פארן כסא הכבוד פאר כבוד שמים, און אויף דעם זאגט די גמרא כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו. ווער האט השגות אין משה רבינו? נאר די לימוד נאר פאר אונז, ער מיינט דאך לשם שמים, איך זאג דיר ס'בלתי להשם לבדו, בארואיג זיך, בלתי להשם לבדו זאלסט זיך בארואיגן, גלייבן אין דעם אייבערשטן, גלייבן אין דעם אייבערשטן. אוודאי און אוודאי מיר זענען נישט קיין מלאכים. מען דערציילט נאך ביי ר' דוד'ל, ביים זיידן ר' דוד'ל, ס'איז געווען איינער אין ירושלים, וואס מען וויסט ער איז געווען א משונה'דיגער, מען האט נישט געקענט ארויס, מען האט נישט געקענט הערן פון אים א הויעך ווארט, מען האט נישט געקענט הערן פון אים א הויעך ווארט, ער איז געווען אזוי שטיל איידל, און דער מענטש דערציילט מען נאך אז ער איז געווען א נישט נארמאלע כעסן, מען האט נישט געקענט זיך שטיין אין זיינע דלת אמות.

אז א קבלה נאך עצות, אבער לחיזוק הענין שטייט פון חסד לאברהם די זיידע פון חידא, די זיידע פון חידא, ער זאגט אין די משנה שטייט, קשה לכעוס, ונוח לרצות, חסיד, זאגט ער פארוואס שטייט נישט אינו כועס, קשה לכעוס, זאגט ער ווייל מ'איז נישט קיין מלאכים דא, ס'איז נישט אינו כועס. נישט קיין מלאכים זאגט ער פארקערט, א מענטש איז א מענטש איז א מענטש, אבער ער ארבייט אויף זיך, ער ראנגלט זיך, זיין קשה לכעוס, ער איז א חסיד, ער איז א חסיד, קשה לכעוס, מען רעדט נישט קיין מלאכים, ר' דוד'ל האט געמאכט פון אים א מלאך צו א מענטש וואס ער האט געמאכט פון יענעם, אבער מען רעדט נישט דא קיין מלאכים, קשה לכעוס איז אויך א חסיד, ער ארבייט מיט זיך. אויב זאגסט פון די אנדערע זייט שפאצירט ער נוח לכעוס וקשה לרצות רשע, וועט ער מיינען נישט איינער וואס איז בכלל נישט נתרצה ער איז א רשע, אפילו איינער וואס מ'דארף מאכן זיבן כורעים מיט א גאנצע קריעת ים סוף עס זאל שוין צום סוף נתרצה ווערן איז אויך א רשע, קשה לרצות איז אויך א רשע, זיין א רך כקנה. יא רבותי. לאמיר מסיים זיין אביסל מיט א אנדערע ענין. רבינו בחיי שטייט אין ראשונים וואס די עולם איז מעביר סדרה ווייס איך נישט צו די עולם כאפט וואס דא איז געווען מ'דארף מעביר סדרה זיין מיט ראשונים איר ווייסט די רבינו בחיי זאגט ס'איז געווען פון די גרעסטע ניסים ביי כלל ישראל די מלחמת מדין פארוואס רבינו בחיי זאגט זיי זענען געווען כחול הים כחול אשר על שפת הים מיליארדן מענטשן זענען זיי געווען די מדינים מיליארדן, כחול אשר על שפת הים, עם רב. וויפיל איז געווען פון אונז? צוועלף טויזנט מענטשן. צוועלף טויזנט מענטשן פון אונז, און דארטן כחול הים, הרבה מאוד. אונז האבן געהרגעט דארט אלעמען, ושבו מהם אלפים ורבבות. שבו מהם אלפים ורבבות, געהארגעט אלעמען, אלעס, זאגט ער פארוואס? די גמרא זאגט פארוואס, ולא נפקד מהם איש לעבירה. קדושת החיים. לא נפקד מהם איש לעבירה. הנס הגדול הזה זאגט ער. ער ער שרייבט דא רבינו בחיי זה היה פלא עצום די מלחמה איז געווען פלא עצום ומהניסים הגדולים שאירעו להם לישראל אירע להם כאן במלחמת מדין. פון די גרעסטע ניסים וואס איז געווען ביי כלל ישראל איז דא געווען. וואס שהיו עם רב כחול אשר על שפת הים. והרגו ישראל מהם מ'האט געהארגעט ושבו מהם אלפים ורבבות. און והכתוב מעיד שלא חסר מישראל אחד במלחמה פון אידן האט נישט געפעלט איינער.

בדרכיך חייני. זאגט דער אבן עזרא די לשון, רבותי א לשון פון ראשונים, העבר עיני מראות שוא, די אויגן, בדרכיך חייני זאגט דער אבן עזרא כי חיי האדם יאריכו, ער וועט לעבן לאנג, אם לא ילך אחר עיניו, אויב ער וועט היטן די אויגן, אריכות ימים. ק, רבותי, די דריי וואכן דעם אייגענעם בית המקדש לאמיר האלטן. איר ווייסט די תרגום יונתן זאגט א פסוק עוצם עיניו מראות ברע הוא מרומים ישכון. זאגט די תרגום יונתן דארטן בית מקדשא תשבע נפשיה דער מענטש ווערט א בית המקדש היט אויף די אויגן. בית מקדשא תשבע נפשיה ער ווערט אליינס א בית המקדש. וואס מען טוט פאר זיך, פאר די קינדער, וואס ס'ווערט פון דעם. אין ספר חסידים שטייט אין תצ"ה. הערט א לשון, די ת זכות ושכר גדול יש לו, דער וואס היט די אויגן האט א זכות ושכר גדול, הערט וואס ער לאזט, כל דבר צער שאדם סובל באותו ענין, יעדע צער וואס א איד ליידט וועגן שמירת עיניים, יעדע צער וואס א איד האט וועגן שמירת עיניים, עושים טובה לזרעו, פון דעם מאכט ער א טובה פאר זיינע קינדער, שנאמר, יראה זרע יאריך ימים, וכתיב אשרי בניו אחריו. און וויסן די קדושת החיים, דער צרור המור, רבותי ווער איז געווען דער צרור המור ווייסט איר יא? דער הייליגער צרור המור, ער זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, מורא'דיגע ווארט זאגט ער די וואך, ער זאגט ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, אקעי, זיי האבן געוואלט אל תעבירנו את הירדן, וועמען האט משה רבינו געגעבן? שטייט ויתן משה לבני גד לבני ראובן, לבני ראובן וועמען נאך? ולחצי שבט מנשה בן יוסף, פרעגט דער הייליגער צרור המור ווי איז דא אריינגעקומען שבט מנשה? ווי זענען אריינגעקומען דא בני יוסף חצי שבט מנשה בני גד ובני ראובן האבן געהאט מקנה רב זיי זענען געקומען בעטן אל תעבירנו את הירדן ווי איז דא אנגעקומען חצי שבט מנשה. די צרור המור א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אין לבני ישראל א איד האט נישט קיין קיום ועמידה נאר דורך שמירת הקדושה, מען האט געוואלט בלייבן דארטן האט געמוזט זיין א חלק פון יוסף הצדיק חצי שבט מנשה ווייל אן א חלק פון יוסף הצדיק קען נישט ביישטיין קיין אידן אין ערגעץ נישט. אז דארט איז געבליבן שבט בני גד און ראובן האבן געמוזט דארטן בלייבן חצי שבט מנשה. די צרור המור. אין לבני ישראל קיום ועמידה רק על ידי שמירת הקדושה בחינת יוסף צדיק יסוד עולם. דערפאר מ'האט נישט געקענט איבערלאזן אליין, מ'האט געמוזט דארטן. מ'שטייט, ווי זאגט מען דארטן, די וועלט זאגט אז מ'בעט ממקומך מלכנו תופיע כי מחכים אנחנו לך. וואס ענטפערט דער אייבערשטער, מות אי תמלוך בציון, ציון גימטריא יוסף, ווען עסטו מולך זיין אויף דיינע אויגן, בציון, מתי תמלוך, דאס ענטפערט דער אייבערשטער, דו פרעגסט כי מחכים אנחנו לך, פרעגט דער אייבערשטער מות אי תמלוך בציון, ווען עסטו מולך זיין אויף דיינע אויגן, אויף דיין בית המקדש. אור החיים הקדוש זאגט די וואך. ווען די לוחמים זענען צוריק געקומען מיט תכשיטים צו משה רבינו, שטייט זיי האבן געברענגט די תכשיטים, די ערשטע זאך די תרגום יונתן, די עולם זאל אריינקוקן אין תרגום יונתן אינעווענדיג, תרגום יונתן זאגט, ווען זיי זענען געקומען צו משה רבינו זיי האבן אוועק געלייגט די תכשיטים זיי האבן דאך עס אראפ גענומען פון די נשים, האבן זיי געזאגט פאר משה רבינו אונז האבן עס אראפ גענומען, אבער ולא אסתכלנן בחדא מנהון אונז האבן אויף קיינעם נישט געקוקט, דלא למתחייבא בחדא מנהון אונז זאל מען נישט ווערן מחוייב מיט איינעם פון זיי,

אז ס'שטייט ער ברענגט א מדרש אין שיר השירים אז די לוחמים האבן געוואלט היטן די אויגן, ווי אזוי האבן זיי געהיטן די אויגן? זאגט די מדרש אז די ערשטע זאך טחו פניהם בטיט ורפש האבן זיי געגעבן א פארקלאטשקע די פנים מיט טיט ורפש מ'זאל נישט קוקן, מ'האט דאך געמוזט ארויסנעמען די תכשיטים, האבן פארקלאטשקעט די פנים די פנימער מיט טיט ורפש אזוי מ'זאל נישט קוקן, זאגט ער ברענגט דער אור החיים הקדוש א מסכת קלה שטייט דארט אמר רב אחאי בר יאשיה. אמר רב אחאי בר יאשיה, כל המפנה עצמו מן העבירה ולא עשאה, איינער וואס איז בורח מן העבירה, אנטלאפן פון עבירה, איז אפילו ישראל, אפילו ער איז א ישראל, ראוי לעלות עולה ככהן גדול לפני השם, ער גייט אפילו ארויף ביז צום כסא הכבוד, ווייל ער איז א בורח מן העבירה. זאגט די אור החיים הקדוש אין מה שלפני עיני זאגן תוכי פניים ותית ורעפש, זאגט די תורה זכרון מ'זאל געדענקען נישט די עולם מודה געווען לפני השם, זכרון מ'זאל געדענקען אז די בני ישראל זיי האבן געגעבן א פלי ארויף ביז צום כסא הכבוד לפני השם ווייל זיי האבן געווען א בורח מן העבירה. ראוי הוא הדבר לזכרון נישט די עולם מודה געווען לפני השם, זכרון געדענקען לבני ישראל אז די בני ישראל האבן געגעבן א טאנץ ארויף ביז לפני השם רבותי דאס דאס זאל זיין לזכרון. איי רבותי, די אייגענע בית המקדש, די אייגענע בית המקדש, מען האט געפאסט די וואך שבעה עשר בתמוז, ווער ס'האט געלערנט די גמרא אין תענית און ראש השנה, איר ווייסט אז נאכן חורבן בית ראשון, דא דעות אין דעם. אבער נאכן חורבן בית ראשון, יא, האט מען נישט געפאסט שבעה עשר בתמוז. ווען האט מען געפאסט? ט' תמוז. פארוואס? ווייל נאך, עס איז געווען חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. וואס איז געווען שבעה עשר בתמוז? נשתברו הלוחות, שרף אפוסטמוס את התורה, העמיד צלם בהיכל, בטל התמיד, און די פיפטע זאך, הובקעה העיר. עס איז נבקע געווארן די חומות העיר. די גמרא ברענגט צו א פסוק אז ביים ביים בתשעה לחודש הובקעה העיר, ביים חורבן בית ראשון איז געווען ט' תמוז הובקעה העיר, און ממילא פאר די פאר נאכן חורבן בית ראשון האט מען נישט געפאסט שבעה עשר, מ'האט געפאסט ווען? ט' תמוז הובקעה העיר, פרעגן אלע די קשיא, אקעי, הובקעה העיר איז געווען ביים בית ראשון חורבן בית ראשון ווען? ט' תמוז, אבער ס'איז דאך געווען נאך פיר זאכן, ס'איז דאך געווען, שרף אפוסטמוס את התורה, העמיד צלם בהיכל, נשתברו הלוחות, די אלע זאכן. איז וואס איז וואס איז הובקעה העיר ט' תמוז? זאגט ער ווייסט וואס די תירוץ איז? די ערשטע זאך איז הובקעה העיר אויב א גדר פאלט אטאמאטיש איז שרף אפוסטמוס את התורה א מענטש פאלט אין א גדר ער פורץ א גדר איז שוין אטאמאטיש העמיד צלם בהיכל שרף אפוסטמוס את התורה היינט דארף מען עס נישט מסביר זיין איין גדר די אייבישטער זאל אפהיטן פורץ דארט מיט אלע פו און אלע טרייפענע כלים די אייבישטער זאל אפהיטן שוין איז אטאמאטיש שוין די אייבישטער זאל אפהיטן אויב דער בחור איז נישט גודר גדר ועומד בפרץ אז ער מאכט זיך נישט די גדר אז ס'איז הובקעה העיר איז דעמאלטס האט מען געפאסט, ווייל דאס איז די אבי אבות. בפרט נאך פאר אזעלכע טעג וואס מען רופט עס ווי ווי רופט מען עס בין הזמנים, וואס די של"ה הקדוש לאזט עס נישט יעוקר די שם בין הזמנים, אבער ער ווייזט אויס צו זאגן ימ ע, וויאזוי האט מען געקענט פארברענען די בית המקדש? אה? שריפת המקדש איז דאך געווען שורות פון שיש! שיש! וויאזוי האט מען געקענט פארברענען?

אז מען ווייסט זכרון לבני ישראל לפני השם, דער צמח צדיק זאגט די וואך, דער צמח צדיק זאגט בנו לכם ערים לטפכם, וואס שטייט? וגדרות לצנאכם זאגט דער צמח צדיק א איד וואס האט א גדר ער הייסט צאן מרעיתו, וגדרות לצנאכם, ער איז זיך גודר גדר, ער הייסט צאן מרעיתו, ער איז גודר גדר דארף מען נישט זאגן, וואס אין די דור וואס הרב וואזנער האט שוין געשריגן פייער. האט געשריגן נישט מצרף זיין צום מנין אזוי שארף יא אבער דעם וואס איז דער וואס איז פורץ אין די געשעפטן מיט די מיט די מיט די מיט די מיט דעם אבי אבות חתם סופר זאגט וידבר וויסן וואס זיי פסק'ענען חתם סופר זאגט שטייט די וואך וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם

וואס איר קומט ארויף גמ' הרב וואזנער האט געזאגט אז דרך סייג זאלסטו וויסן איז כפי צורך השעה, הרי בכלל הדבר אשר ציווה השם ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם וואס ראשי המטות זאגט דארפסטו וויסן דאס איז זה הדבר אשר ציווה השם זיי נישט קיין אויבער חכם האט ער געהייסן גדרים איז גדרים אין די ענינים. ביז איך האב יעצט פארגעליינט א לשון פון די ברידער פון ספר החיים, ר' חיים, ברידער פון מהרל. און חתם סופר שרייבט דעם לשון, כי משה דיבר לבני ישראל על ראשי המטות, וידבר משה אל ראשי המטות, וועגן די ראשי המטות האט ער געזאגט לבני ישראל לאמור שירגילו בני ישראל עצמם לאמור על דברת ראשי המטות אז ס'איז זה הדבר אשר ציוה השם רצונו לומר כי כל היוצא מפי השופט ער איז ער איז די פוסק הדור, יא? כי כל היוצא מפי השופט יהיה בעיני עם השם כאילו השם ציווהו לעשות כן. כי מסתמא רוח השם נוססה ברועה צאן קדשים. לשון חתם סופר די וואך. וויסן א גדר, א גדר אין יראת שמים, גדרים דאס איז די בית המקדש הפרטי. מיר האבן געטאכט אינגן שטיין אין די ד' אמות און מ'איז מקיים מצות עשה דאורייתא פון קדושים תהיו, אז מ'אנטלויפט פון די כלים ד' אמות. מען רעדט טאקע, גייסט ארויף אויפן באס און זעהסט איינער לעבן און גייסט ארויף און אנטלויפסט ד' אמות, מקיים א מצוה עשה דאורייתא פון קדושים תהיו. די שך זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, א פארוואס האט בני גד בני ראובן נישט געוואלט אריבער גיין דעם ירדן? פארוואס אל תעבירנו את הירדן? די שך א מורא'דיגע ווארט, זיי זענען געווען א דגל דאך, ראובן שמעון גד זענען געווען א דגל, און זיי האבן געוואוסט זיי גייען אריין ארץ ישראל ווערט א דגל, נאך די בלאטע וואס איז געווען מיט זמרי. וואס איז געווען מיט שבט שמעון האבן זיי געבעטן משה רבינו אונז זענען מיר מוותר אויף ארץ ישראל דער עיקר נישט מיט קיין שלעכטע חברים, נישט מיט קיין שלעכטע חברים, אל תעבירנו את הירדן איז געווען נישט קיין שלעכטע חברים, די שך על התורה זאגט עס די וואך. וויסן וואס עס הייסט אנטלויפן פון כ'האב די אייגענע בית המקדש געבאכטן. אנטלויפן פון שלעכטע חברים ווי די של"ה הקדוש שרייבט אין מסכת חולין אין דרך חיים נ"ז דארט אין של"ה הקדוש שרייבט די של"ה הקדוש אזוי אז די אותיות חבר קען מען דרייען אויף זיבן אויף זעקס זייטן לאמיר זעהן חית בית רייש, יא, די אותיות, בית חית רייש, חית בית רייש, חית רייש בית, בית רייש חית. זאל יעדער האלטן קאפ, לאמיר זען אזוי, זאגט ער אזוי, אויב דער בחור איז בית חית רייש דער בחור האט יראת שמים, איז דעמאלטס חית בית רייש זאלסט זיין א חבר, אבער טאמער חית רייש בית ער איז א חרב, איז בית רייש חית ברח, אנטלויף פון דארטן. דאס איז א חרב. מיט וועלכע חרב איז דאס וואס מען האט גערעדט? די יסוד פון אידן, יסודות אין יראת שמים וואס מען רעדט דא. דער רבינו יונה שרייבט ידוע תדע כי יראת השם, דאס איז זאגט דער רבינו יונה איז יסוד פון אלע מצוות. שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך. ובזה ירצה ה' את ברואיו, מיט דעם וויל דער אייבערשטער זיינע ברואים, כמו שנאמר רוצה ה' את יראיו, זאגט ער ותקנות חכמים וגדריהם, די גדרים דאס איז יסוד לדרך היראה, גדרים, און אין אונזער דור דארף מען נישט מסביר זיין וואס הייסט גדרים, מען בעט דא נישט טאנצען דעם מען בעט גדרים טייטש נישט געבראכט אין א קלויף פון אזעלכע כלים.

והמרבה להזהר יגיע אל השכר הגדול קומט אן צו גרויסן שכר, כענין שנאמר גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב כי גדריהם וגזרותיהם מעיקרי היראה. מיט רבי רבי יונתן רבי רבי יונתן רבי יונתן אייבשיץ זאגט אז כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, פארוואס? פארוואס חייב מיתה? זאגט ער די מציאות איז א מענטש ער איז געווען א גרויסע מלך איז אריבער געגאנגען האט אים געגעבן א שפיי אין פנים, מ'הרג'עט אים גלייך? ניין. וועט אים איינזעצן מיט א משפט און שפעטער וועט מען אים הרג'נען, מען הרג'ט נישט גלייך, וועמען הרג'ט מען גלייך? איינער וואס טאנצט אריבער גדרים לעבן א ארמון פון מלך און מען ווארענט אים און ער גייט נישט, ער גייט ווייטער, שיסט מען אים גלייך, פארוואס? מיט א פשוט, ווייל ער איז מסוכן, אז ער טאנצט אריבער דארטן גדרים ווער ווייסט וואס ער גייט באלד טוהן, ער קען נאר איך ווייס נישט וואס ער, זאגט ער דאס איז עובר על דברי חכמים מאי חייב מיתה, טאנצט אריבער גדרים און די אייבערשטער זאגט אים דו וועסט אומקומען, איז ער אים חייב מיתה?

אין א ווייטע פלאץ, און דארטן איז ער איינגעשטאנען ביי איינער פון זיינע אוהבים, פון אנדער גוטע פריינט. דער אוהב, זאגט דער רבי רבי שמעלקע במסתרים תבכה נפשו, פארוואס? אבער פון אינדרויסן פון די אנדערע זייט איז ער שמח שמחה גדולה. וואסי? מען האט אים געפרעגט, וואס ביסטו צעבראכן, דו וויינסט, דו ביסט בשמחה, וואס גייט פאר מיט דיר? דער רבי רבי שמעלקע אזוי האט געענטפערט, איך וויין מרה אז דער גרויסער מלך דארף אזוי אין גלות זיין למרחק מרחקים, ער דארף ארויסגיין פון פאלאץ דא ביי מיר וויין איך, און מצד שני בין איך גאר פרייליך אז איך האב זוכה געווען די מלך איז ביי מיר, זאגט ער דאס איז די דריי וואכן אידן וויינען און מקונן זיין שכינתא בגלותא, אבער מצד שני זעמער זוכה מלך בשדה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, די מלך בשדה ווי די עבודת ישראל שרייבט אז ווען די מלך איז אין ארמון קען נישט יעדער איינער צוגיין, אבער ביי מלך בשדה קען יעדער איינער צוגיין און פועל'ן די גרעסטע זאכן, ווי ווערט געזאגט דארטן.